שלום וברכה צו רגל אחת אויף קול מבשר, לאמיר אנרירן היינט אפאר ביאגראפ אפאר ביאגראפישע שטריכן, אפאר ביאגראפישע נקודות פונעם הייליגן מהרל. ס'דא צוויי זאכן וואס זענען ווערן שטארק ארויסגעברענגט בשייכות מיטן מהרל, איין זאך וואס איז גאר פאפולער אפילו אין להבדיל די נישט אידישע וועלט איז די גולם, און די אנדערע זאך וואס איז שוין מער באקאנט אין די אידישע וועלט, אמאל נאר אין די חסידישע, היינט אויכעט אפילו אין אנדערע קרייזן, זענען זיין ספרים, זיינע ספרי מחשבה. סאו וועגן די מהרל אליין איז דא זייער אסאך, איז דא א היבשע סכום פון פרטים וואס זענען לאו דווקא באקאנט, און בכל אופן זענען זיי פארשלייערט אין מיסטעריע, זאכן וואס זענען נישט קלאר. סאו ס'דא אסאך פרטים וואס ווערן דערמאנט דורך זיין תלמיד ר' דוד גאנץ וואס האט מחבר געווען די בארימטע ספר צמח דוד וואס איז דערציילט די היסטאריע נישט נאר פון אידן נאר אויך פון די וועלט פון בריאת העולם ביז זיין תקופה, אבער דער תלמיד שטעלט זיך אפ נאר אויף געוויסע נקודות פונעם מהרל'ס לעבן. די ערשטע אמת'ע ביאגראפיע פונעם הייליגן מהרל ספר מיט זיינע תולדות איז ערשינען און עס איז געדרוקט געווארן בערך הונדערט יאר נאכן נאך די פטירה פונעם מהרל, אבער עס איז שווער זיך צו פארלאזן אויף יענע תולדות אלס א קראנטע זאך, און די סיבה איז ווייל עס זענען דא פרטים פונעם מהרל וואס מען ווייסט יא אויף זיכער, מען ווייסט יא אויף זיכער איז טייטש אז עס איז דא דאקומענטן און עס איז דא זאגאר גענוג הוכחות צוזאמצושטעלן א בילד, עס איז דא זאכן וואס אונז ווייסט מען ווען ער איז געווען וואו, און וואס ער האט געטון דעמאלטס, אזוי ארום קומט אויס געוויסע נקודות אין יענע תולדות זענען זיכער נישט קראנט, מילא ווייסט מען נישט אויף וויפיל די זאכן וואס אונז ווייסט מען נישט פון אנדערע פלעצער, אויף וויפיל יענע זאכן זענען יא מדויק. סאו אנגעהויבן איז אז די ס'איז נישט קלאר אין וועלכן יאר די מהרל איז געבוירן געווארן. ס'דא וואס ווילן זאגן אין היי אלפים ריש עין בית, די גוי'שע יאר פון פיפטין טוועלוו, און ס'דא וואס זאגן אז ער איז געבוירן געווארן גאר מיט אזויפיל ווי פֿינף און צוואַנציק יאר שפעטער. סאו וואס אונז ווייסט מיר ווען ווען די מהרל איז נפטר געווארן ווייסט מען יא, יוד חית אלול היי תיו היי שין סמך טית. קומט אויס אז די מהרל האט געלעבט ערגעץ ווי פון די אכציגערס ביז די טיפע ניינציגערס. די נאמען פונעם מהרל איז ליווא אדער לעוו, א לייב אויף דייטש איז ליווא, איז און מהרל איז די ראשי תיבות טאקע מורנו הרב ליווי, אבער ער אליין האט זיך טאקע אונטערגעשריבן מיטן נאמען אויך יהודה ליווי יהודה בן בצלאל. און ס'איז אינטערעסאנט טאקע אז די מהרל אליינס און אויך אין אנדערע דאקומענטן פון יענע תקופה באציט מען זיך צום טאטן פונעם מהרל מיטן נאמען אליין בצלאל, נישט קיין הרב און אויך נישט מיט רב. סאו דאס מיינט אז דער טאטע פונעם מהרל קען זיין ער איז געווען א גרויס תלמיד חכם און קען זיין ער איז געווען א געהויבענע איד, אבער קיין אפיציעלע טיטל האט ער נישט געהאט, און אין יענע תקופה א טיטל האט געמיינט א טיטל, ס'איז נישט געווען קיין אויסדרוק פון כבוד, פון יענעם מכבד זיין אדער אויסדרוקן רעספעקט, הערצה, ס'איז געווען עפעס וואס מ'האט געדארפט האבן כדי צו קענען באקומען דעם טיטל. אונז ווייסן מיר אויך נישט, ס'איז נישט דא קיין און זיכער נישט קראנט אנגענומען אין ערגעץ נישט, ווער זענען געווען די רבי'ס פונעם מהרל. און די גרויסע חידוש מיט דעם איז אז די מהרל אליינס דערמאנט נישט גארנישט וועגן זיינע רבי'ס, איז במילא איז דא א מקום צו שפעקולירן אז די מהרל האט אליינס געלערנט. ער האט נישט געלערנט ביי קיינעם נישט, און ער האט פשוט געזיצן אין בית מדרש און געלערנט און אליין קונה געווען די גאנצע תורה, און די מהרל האט טאקע געשריבן, ער איז געבליבן באקאנט מיט די ספרים וואס זענען פון אים איבערגעבליבן, וואס זענען בעיקר, בעיקר, הגם ס'איז דא נאך, עיקר אבער ספרי מחשבה, למעשה האט דער מהרל ביים לעבן געשריבן פירושים אויף שס און ער האט געשריבן אויף תנך און ער האט געשריבן אויך אסאך תשובות הלכה'דיגע תשובות נאר א גרויסע חלק רוב פון יענע כתבים זענען פארברענט געווארן אין א פייער וואס האט שפעטער אויסגעבראכן אין פראג געבליבן פון אים זענען בעיקר די ספרי מחשבה. און אויף דעם ארויף, און און אזוי איז ער געבליבן באקאנט אין די אידישע וועלט. די מהרל האט במשך זיין לעבן, זיין לאנגן לעבן ער האט זייער זייער מאריך ימים געווען, האט ער געדינט אלס רב אין פארשידענע שטעט, אין פארשידענע גרעסערע שטעט אין יוראפ, אריינגערעכנט טאקע פראג, ווי די מהרל איז געווען רב שוין מער ביים סוף פון זיין לעבן. די ערשטע רבנות פונעם מהרל איז געווען אין היי אלפים שין יוד גימל, פֿינף טויזנט זעקס הונדערט און דרײַצן יאר נאך בריאת העולם, פֿיפֿטין פֿיפֿטי טרי למספרם, ווען ער איז אויפגענומען, די מהרל איז אויפגענומען געווארן אלס רב, אלס הויפט רב פון גאנץ מערן. מערן איז געווען א פראווינץ, א גרעסערע פראווינץ. וואס איז היינט אין טשעכין טשעכיי. דארטן האט דער מהרל זיך קודם באזעצט אין ניקלשבורג, אבער במשך די צוואנציג יאר וואס ער האט געדינט דארטן אלס רב אין מערן, ס'איז אגב געווען די לענגסטע רבנות פאסטן וואס דער מהרל האט אנגעהאלטן, איז האט ער געוואוינט קודם אין ניקלשבורג און ער האט אויך געוואוינט אין אנדערע שטעט, הגם ס'איז נישט קלאר פארוואס, מ'ווייסט נאר פון דאקומענטן וואס מ'האט געטראפן אין שפעטערדיגע יארן זעט מען אז די מהרל שרייבט זיך אונטער ווי ער איז דא ווי ער וואוינט דא און ער וואוינט אין אנדערע שטעט אלעס איז געווען אין מערן ווי ער האט געדינט אלס רב אבער ער האט נישט געוואוינט דורכאויס די גאנצע צייט אין ניקלשבורג נאר אין פארשידענע פלעצער. נאך צוואנציג יאר האט די מהרל זיך אפגעזאגט פון די רבנות אין מערן און ער האט זיך אריבער געצויגן קיין פראג. פראג איז דעמאלטס געווען די הויפט שטאט פון באהימיע אדער בעהמען. איז א ווייטער ס'איז געווען אזא מלוכה'לע וואס איז געווען די גרויס פון צוויי דריטל פון די היינטיגע טשעכיי איז די גדולה מיט פראג דעמאלטס איז געווען אז די קעניג פון פון בעהמען רודאלף די צווייטער האט געמאכט פראג אלס די הויפטשטאט פון זיין מלוכה און אזוי ארום איז פראג פארוואנדעלט געווארן אין א ריזיגן צענטער נישט נאר פונעם גויאישן לעבן נאר להבדיל אויכעט פונעם אידישן לעבן. רודאלף דער צווייטער האט אויכעט געהאט א גרויסע מאס טאלעראנץ פאר אנדערע מענטשן וואס זענען געווען אנדערש ווי אים, און האבן געטראכט אנדערש ווי אים, במילא האט אויכעט דאס אידישע לעבן געקענט שפרודלען, בליען און לעבן אין פראג. ס'איז אויך געווען א גרויסע וויכטיגע עקאנאמישע צענטער, און דער מהר"ל איז געקומען קיין פראג לכאורה, ווי ס'זעט אויס פון די פעולות וואס ער האט דארטן געטון, צו פארשפרייטן זיין תורה. תורה און תקנות און פארשידענע אונטערנעמונגען וואס ער האט געוואלט מאכן ווי די ענין פון חברה קדישא און א רייע פון תקנות וואס ער האט דארטן איינגעפירט אין די קלויז וואס איז עם א ריזיגע בית מדרש וואס איז עם דארטן אויפגעבויט געווארן אין פראג און אסאך פון די תקנות האבן זיך פארשפרייט מיט די צייט איבער גאנץ יוראפ. אין פראג האט די מהר"ל ווי געזאגט האט אוועקגעשטעלט א גרויסע בית מדרש און א ישיבה וואו ער האט געלערנט אויף א מהלך וואס איז דעמאלטס געווען אינגאנצן ניי, זיכער אין די אשכנזישע וועלט, דהיינו, צו לערנען אויפן אופן ווי ס'שטייט אין די משנה אין אבות, מ'הייבט אן מיט מקרא, נאכדעם גייט מען ווייטער צו משנה, און גמרא הייבט מען ערשט אן לערנען ביי די פופצן יאר צו אביסל פריער צו אביסל שפעטער, אבער נישט נישט פריער על כל פנים פון די מיטן בחור'ישע יארן. איז אין יענע תקופה געווען זייער זייער פארשפרייט די שיטת הפלפול, מען מאכט פשעטלעך און פלפולים און אויף דעם אופן האבן געלערנט כמעט אל כמעט אלע האבן געלערנט אזוי אין די אין די אשכנזישע אידנטום אין יוראפ און די מהר"ל איז געווען זייער זייער שארף דערקעגן און ער דרוקט זיך אויס קעגן פלפול מיט זייער שארפע ווערטער. די מהר"ל האט ווייזט אן אז די דעמאלטסדיגע די סיסטעם וויאזוי עס איז דעמאלטס געגאנגען אז די קינדער לערנען חומש רש"י אביסל משניות און גראד נאכדעם גייט מען אריבער צו גמרא און תוספות דאס די תוצאה דערפון איז אז כדי צו לערנען, כדי זיך צו קאכן אין לערנען, כדי צו לערנען בהתמדה, מוז מען בהכרח אריבערגיין צו פלפולים און זוכן מחדש צו זיין און מחדד זיין, וואס דאס קומט פון דעם ווייל מען פארשטייט נישט באמת דאס לערנען, מען האט נישט דעם יסוד פון פון תורה און נאכדעם משנה און נאכדעם זיך אוועקזעצן לערנען גמרא און פשוט פרובירן צו פארשטיין וואס איז פשט? אזוי ווי אין די ווערטער פון מהר"ל איז עס א חילוק פון פארשטיין וואס דער אייב זוכן צו פארשטיין, צו הערן וואס דער אייבערשטער וויל דא זאגן, די תורה איז דאך די דבר השם. אין קאנטראסט צו די שיטה פון פלפול און חידוד און חידושים, קעגן וואס די מהר"ל דרוקט זיך אויס מיט אויסטערליש שארפע ווערטער. וועגן די זעלבע סיבה האט די מהרל אנגעוויזן דארף מען לערנען לשון קודש און דקדוק צו פארשטיין פשוט פשט אין פסוק איז די מהרל האט לכבוד דעם געגרינדעט א חברה משניות וואס איז געווען א גרויסע חידוש דעמאלטס און האט זיך שפעטער פארשפרייט איבער זייער אסאך אנדערע קהילות איינע פון די גרויסע תלמידים פון די מהרל די תוספות יום טוב האט טאקע געשריבן א פירוש וואס איז מקובל געווארן מקובל בכל תפוצות ישראל פירוש פון תוספות יום טוב אויף משניות. דער מהרל האט אויך זייער אסאך מעורר געווען, ער האט אסאך גערעדט און אסאך געשריבן, מען זעט עס פון זיינע תשובות און פון דרשות וואס זענען פון אים געדרוקט געווארן, זענען איבערגעבליבן היינט, האט ער גערעדט זייער אסאך וועגן יושר, וועגן צדק, וועגן זיך אויפפירן מענטשליך מיט אנדערע מענטשן, מיט אנדערע אידן, וועגן צדקה וחסד. און ער, דער מהרל, דרוקט זיך אויס אויף מער ווי איין פלאץ מיט זייער שארפע ווערטער קעגן פירנדע פערזענליכקייטן, ראשי קהילה, פרנסי הציבור, וואס קוקן אן די זאך ווי עפעס א מיטל זיך אליין אויפצוהייבן, אליין צו האבן די אייגענע כבוד, און ער כאפט נישט למשל אין איינע פון די פלעצער ווייזט אן די מהרל אז בסך הכל איז א פרנס הציבור איז א תמצית און א צוגאב צו די קהילה, צו די אידן, אויף וועמען אין וועמענס שפיץ ער שטייט, און דאס איז וואס ער איז, דאס איז זיין תפקיד במהות, און אזוי דארף ער זיך אנקוקן. מ'דארף דא געדענקן אז דאס איז נישט געווען א דרשה וואס די מהרל האט געזאגט, און ס'איז אויך נישט געווען אזא מין א תורה וואס ער וואס ער האט דערמאנט, נאר די מהרל האט זיך ארויסגעשטעלט מיט דעם אין א תקופה ווען די פרנסים די ראשי קהילה זענען געווען זייער שטארק, זייער כח, זייער מאכט, מ'קען אפילו זאגן אין א געוויסן זין זייער אנזען איז געווען, אויב נישט גל אויב נישט גרעסער, לכל הפחות גלייך צו די פון די רבנים, און די די שפראך וואס די מהרל האט דעמאלטס גענוצט, און די אופן ווי ער האט אראפגעריסן בפניו, בפניהם, פאר זיי, האט אראפגעריסן אויף די עוולות וואס ער האט געזען וואס זיי טוען, איז געווען א חידוש וואס מען האט אין יענע צייטן זייער ווייניג געזען. אזוי אין יאר אין היי ש מ ג פֿינף טויזנט דרײַ הונדערט דרײַ און פֿערציק יאר לבריאת עולם למספרם, פיפטין עיטי טרי איז נפטר געווארן די דעמאלטסדיגע רב פון פראג, און די ראשי קהילה האבן געוואלט אויפנעמען די מהרל, ער איז געווען א קאנדידאט, די מסתמא איז ער געווען די אבוויעס קאנדידאט איבערצונעמען דאס רבנות, און מ'האט אים פארבעטן, די ראשי קהילה האבן אים פארבעטן צו געבן א דרשה, די שבת שובה דרשה אין די צענטראלע בית מדרש אין שטאט, די אלט נוי שול, און ביי יענע דרשה האט זיך די מהרל אויפגעשטעלט און זייער שארף אראפגעריסן, די ראשי קהילה און ער האט ער האט ארויסגערופן ער האט ער האט ארויסגעהויבן זייער קלאר אנגעוויזן אויף די עוולות וואס זיי טוען מיט וואס מען וואלט היינט באצייכנט אויף ענגליש אביוז אוו פאוער אז זיי נוצן אויס זייער מאכט צו בא'עוולה'ן אנדערע און צו אונטערהאקן די פיס פון זייערע קעגנערס אדער פון מענטשן וואס גייען נישט אין שפאן וואס טוען נישט וויאזוי זיי פארשטייען און עס איז געווען איינע פון די מיטלען וואס ראשי קהילה און אפילו אנדערע האבן דעמאלטס גענוצט איז געווען אריינצואווארפן א ספק אין די יחוס, אין די אידישע יחוס פון געוויסע משפחות. און דעמאלטס אין יענע תקופה ווען עס איז געווען צרות און נגישות, עס איז געווען, מען האט פארטריבן אידן פון דא און פון דארטן, עס איז געווען מלחמות, איז געווען א מקום, וואו אזא לשון הרע זאל קענען חל זיין. און די גרויסע און די שטארקע האבן דאס גענוצט אנצושמירן א גאנצע משפחה אויף וועם זיי געהאט א שלעכט אויג אדער וואס איז זיי געשטאנען אין וועג, איז די מהרל האט דעמאלטס אויסגערופן א חרם, א חרם וואס ער האט דורכגעפירט בפועל דאס טייטש ער האט ארויסגערופן צען תלמידי חכמים מיט ספרי תורה און ער האט אויסגערופן א חרם קעגן עימיצן וואס וועט נוצן דעם מיטל נאכאמאל קעגן אנדערע אידן. די זעלבע דרשה האט די מהרל אויך זייער שארף אראפגעריסן די שיטת הפלפול, וואס איז געווען די די מהלך, די אנגענומענע מהלך צווישן די גרויסע תלמידי חכמים פון יענעם דור, פון פראג און פון אנדערע פלעצער. נו, דער מהרל איז טאקע נישט אויפגענומען געווארן אלס רב, און ער איז, נאכדעם איז דער מהרל צוריקגעגאנגען, ער איז אויפגענומען געווארן, ער איז פארבעטן געווארן צו דינען אלס רב אין דער שטאט וואו ער איז געבוירן געווארן, אין פויזן, וואו ער איז געבליבן רב פאר. פיר יאר. במשך די פיר יאר האבן זיך אנטוויקלט גרויסע מחלוקות, אינערליכע קריגערייען, אין פראג, וואס האבן צום סוף געפירט אז די רב וואס איז אויפגענומען געווארן במקום די מהרל זאל פארלאזן די שטאט. איז מיט אפאר יאר שפעטער, איז נאכדעם וואס די יענע רב האט פארלאזט די שטאט, וואס ער איז געצווינגען געווארן צו פארלאזן די שטאט, איז די מהרל צוריק געקומען קיין פראג, און דארטן איז ער ווידעראמאל פארבעטן געווארן צו געבן א דרשה אין די צענטראלע בית מדרש. איז ביי יענע דרשה האט די מהרל געזאגט אז די מחלוקת איז געקומען פון די עוולות וואס זענען דא בין אדם לחבירו אין שטאט, און האט נאכאמאל שטארק אראפגעריסן די פירערס פון די קהילה, און די מהרל האט אנגעוויזן דארטן אז די תפקיד פון די עשירים איז נישט צו הערשן און צו באלעבאטעווען אויף אידן וואס זענען ארעמער און שוואכער ווי זיי, נאר זייער תפקיד איז צו שטיצן די אָרעמערע אידן, אידן וואָס האָבן נישט, וואָס די השגחה פּרטית האָט באַשערט פאַר די רייכערע אַ סך געלט, זאָלן זיי נוצן די געלט און העלפן אַנדערע. זייער דזשאָב איז נישט צו הערשן און צו באַלעבאַטעווען. און די מהר"ל איז אין יענער דרשה געגאַנגען אַזוי ווייט ווי אַראָפּרייסן בכלל די אַמט פון ראש הקהל. זאָגט אַזאַ מין זאַך ווי אַ ראש הקהלשאַפט איז אינגאַנצן אַ איבעריגע פּאָזישאָן, ס'פעלט נישט אויס און מ'דאַרף עס מבטל זיין. אַלס רב האָבן די ראשי קהילה, ווי מ'קען זיך פאָרשטעלן, נישט אויפגענומען די מהר"ל נאך אזא דרשה, אבער די מהר"ל איז יא געבליבן וואוינען אין פראג פאר נאך א תקופה, און אין יענע צייט, ס'איז געווען אין יאר היי אלפים שין שין נון בית, אין פיפטין ניינטי טו פֿופֿצן הונדערט צוויי און נײַנציק, איז די מהר"ל פארבעטן געווארן דורכן קעניג רודאלף דער צווייטער, ער איז אריבערגעקומען צו אים אין פאלאץ, ער האט געוואלט רעדן מיט אים פריוואט, איז דער קעניג רודאלף דער צווייטער האט איז געווען זייער א אידן פריינטליכע מענטש און ער האט געגעבן אסאך רעכטן פאר אידן ער האט געשטיצט אידן און ער האט געהאלפן אידן ס'איז געווען א המשך פון זיין טאטע זיין טאטע דער מאקסימיליען דער צווייטער איז אויך געווען א אידן פריינט און א אוהב ישראל און דער קעניג האט דעמאלטס געלאזט אריבער רופן דעם מהר"ל דער מהר"ל איז אריבער געגאנגען צו אים עס איז דא אסאך מעשות וואס דרייען זיך ארום יענע באזוך אבער די נאנטסטע מענטשן פונעם מהר"ל אריינגערעכנט זיינע איידעמער און אויך זיין תלמיד ר' דוד גאנץ, זיי שרייבן אז זיי דערמאנען נישט גארנישט, זיי דערציילן גארנישט וועגן יענע געשעעניש. דער תלמיד דער בעל צמח דוד שרייבט אז ער האט אריבערגערופן דעם מהר"ל און ער האט אים זייער שיין אויפגענומען און ער האט גערעדט צו אים אויף ווי צו זיינס גלייכן כאילו, לאמיר זאגן ווי א חבר, ודיבר איתו פה אל פה כאשר ידבר איש אל רעהו, אבער וואס מ'האט גערעדט דארטן איז א סוד, ער פירט אויס די צמח דוד און מהות ואיכות הדברים סתומים וחתומים ונעלמים הם, ווי געזאגט אפילו די איידעמער פונעם מהר"ל זאגן אויך נישט וואס די שמועס דארטן איז געווען. אזוי בערך דריי יאר זענען דורכגעלאפן פון ווען דער פריערדיגער רב איז האט פארלאזט די שטאט, דורכאויס די צייט האט די מהר"ל געוואוינט אין פראג, אלס רב איז ער אפיציעל נישט אויפגענומען געווארן, אבער בפועל איז ער געווען דער רוחניות'דיגער מנהיג פון די אידן, און דורכאויס די דריי יאר האט זיך אפגעשפילט די געשעעניש ווען דער קעניג רודאלף דער צווייטער האט אים געלאזט אריבעררופן, איז למעשה נאך בערך דריי יאר, אביסל נאך דעם וואס נאך די באגעגעניש מיטן קעניג, איז דער מהר"ל צוריק געגאנגען צו די שטאט פויזן, און ער איז דארטן אויפגענומען געווארן אלס רב פון פויזן, און בכלל פון די פוילישע מלוכה. בערך פינף יאר איז דער מאראל געווען אין פויזן, און אין פֿופֿצן הונדערט זיבן און נײַנציק אין פֿיפֿטין ניינטי סעווען איז דער מאראל צוריקגעקומען קיין פראג, האט זיך באזעצט אין פראג שוין צום דריטן מאל, און דאס מאל איז ער אויפגענומען געווארן אפיציעל אלס אב בית דין און ראש ישיבה. איז דער מאראל ס'ווענדט זיך אן ווענדט זיך ווען, אונז ווייסט מיר נישט ווען ער איז געבוירן געווארן, אבער ער איז געווען לכל הפחות אין די זיבעציגער יארן און מעגליך שוין אפילו אין די. אכציגער יארן, איז דורכאויס יענע לעצטע תקופה פונעם מאראלס לעבן, שוין אלס רב אפיציעל אין פראג, זענען געווען צוויי אידן וואס האבן גע'מסר'ט די, זענען געגאנגען, זיי האבן זיך געוואנדן צו די אינסטאנצן, צו די פירערשאפט פון פראג, און אריינגעגעבן א מסירה אז די פירערס, די אידישע פירערס פון פראג האבן זיי געשיקט צו הרג'ענען א איד און פארסאמען עפעס א געוויסן גוי. סאו די פרטים, די עצם געשיכטע וואס כאילו וואס יענע אידן האבן געוואלט האבן פארציילט און וואס די סיבה זאל האבן געווען, די אלע זאכן זענען נישט געבליבן. אונז ווייסט מען נאר וויאזוי זאכן האבן זיך אויסגעשפילט פון דארטן און ווייטער, אז אלע ראשי קהילה זענען ארעסטירט געווארן, און מיט אפאר טעג דערויף האט די באהערדע ארעסטירט דעם מהרל אליינס. נאך צוויי טעג. צוויי טעג נאך די ארעסט זענען זיי געגאנגען נאך ווייטער און זיי האבן פארשלאסן אלע בתי מדרשים, אלע בתי כנסיות און אלע בתי מדרשים פון פראג זענען געווען פארשפארט פאר א חודש און אידן האבן זיך נישט געטארט צוזאמנעמען דאווענען מיט א מנין איז מען האט אויסגערופן מען האט גערופן א יום תענית פון תשובה און תיקון המעשים און די קהילה אין פראג האט זיך געוואנדן צו אנדערע קהילות מען זאל זיי העלפן, קיצור מען האט אונטערגענומען זייער אסאך באמיאונגען אריינגערעכנט שוחד פאר וועמען און ווי ס'האט זיך אויסגעפעלט. און אזוי איז נאך אפאר וואכן אין תפיסה האט מען באפרייט דעם מהרל און די אנדערע ראשי קהילה אויף בעיל, דאס הייסט מען האט זיי ארויסגעלאזט מיט תנאים, און נאכדעם האט געדארפט פארקומען א משפט, איז צו יענעם משפט האט די אידישע קהילה צוזאמגענומען אסאך עדות'שאפט פון אידן און להבדיל נישט אידן וואס האבן עדות געזאגט אז די גאנצע מעשה איז געווען א בלבול, און די סוף איז טאקע געווען פון די צוויי מוסרים עמיצער איז ארעסטירט געווארן און שוין געשטארבן אין תפיסה. און דער צווייטער איז פארטריבן געווארן פון פראג און האט נישט געטארט מער קיינמאל צוריק קומען. איז דער מאראל איז שוין געבליבן אין פראג אלס רב, הגם ווי ס'זעט אויס אין געוויסע פלעצער האט ער זיך אפגעזאגט לויט געוויסע פון דעם טיטל פון אב בית דין, ס'איז געווארן ס'געווען צו א שווערע תפקיד, אדער פון פונעם טיטל ראש ישיבה, אבער ער איז שוין פארבליבן דארטן אין פראג, ווי ער איז בפועל געווען רב און ביז סוף ימיו, ביזן טאג פון זיין פטירה. יעצט מיטן מהרל איז וועגן די מהרל איז אויך זייער שטארק באקאנט די מעשה מיטן גולם. די מעשה מיטן גולם איז אז די מהרל האט זיך געדארפט שלאגן פארמעסטן מיט די שונאי ישראל וואס האבן געלעבט און געארבעט אין זיין תקופה בפרט דעם בלוט בלבול און האט פאר דעם צוועק אזוי גייט די געשיכטע באשאפן א גולם האט ער ארויפגעלייגט אויף אים א שם און אויפן שטערן איז געווען אזא מין פלאטע א בלעך אויף וואס ס'האט געהאט די אותיות א' מ' ת' אמת, און שפעטער נאכדעם וואס די גולם האט געענדיגט אויספירן זיין תפקיד און ער האט מער נישט אויסגעפעלט אויף די וועלט האט די מהרל אראפגענומען דעם א' און ס'איז געבליבן מת און אזוי איז די גולם געשטארבן. סאו די געשיכטע איז אבער שנוי במחלוקת די קראנטקייט צו ס'איז טאקע געשען. ס'הייסט אזוי, ס'איז קלאר אז מיטן כח פון קבלה ספר יצירה קען מען באשאפן א גולם, עס ווערט נאך דערמאנט אין חזל, און ס'איז דא עדות'שאפטן פון גדולי ישראל אפאר פון זיי במשך די דורות וואס האבן וואס האבן באשאפן אזא גולם. ס'איז זיכער אז דער מהרל מיט זיין כח התורה והקדושה האט געקענט באשאפן א גולם, די שאלה איז נאר צו ס'איז למעשה געשען. יעצט די אפיציעלע מקור פון די געשיכטע מיטן גולם קומט פון א איד האט געהייסן ר' יודל ראזנבערג וואס איז געווען א דיין אין ווארשע אינעם ניינצנטן יאר הונדערט, דער ר' יודל האט ארויסגעגעבן חידושים, האט ארויסגעגעבן פסקים, האט ארויסגעגעבן חידושים על התורה, און ער האט אויך ארויסגעגעבן מעשות. און אט די מעשה מיטן מיטן גולם, וואס איז א חלק פון א גרעסערע אזא בוך מיטן נאמען נפלאות מהרל, שרייבט ער אז ער האט געטראפן אין די אין די ביבליאטעק, אין די קעניגליכע ביבליאטעק, דאס הייסט די רויעל לייברערי פון די שטאט מעץ, האט ער געטראפן דאס וואס ער דרוקט דא בכתב יד, און אז ס'איז נתחבר געווארן דורכן איידעם פונעם מהרל, רבי שמשון. וואס ער איז דארט געווען בשעת מעשה ווען די מהרל האט באשאפן דעם גולם, און די סיבה וואס עס האט אויסגעפעלט, אזוי ציטירט ווייטער רבי יודל פון יענעם כתב יד, איז אז עס איז געווען אין די תקופה פון רודאלף דער צווייטער, און די מהרל האט זיך געדארפט פארמעסטן מיט א געוויסן קארדינאל, ער דערמאנט זיין נאמען, און במילא איז האט ער באשאפן דעם גולם וואס זאל אים העלפן אין די אין די ארבעט. די זאך איז נאר אז עס איז דא אפאר זאכן וואס שטימען נישט דא. די ערשטע זאך איז אז די יאר וואס ער דערמאנט דארטן וואס די רבי יודל ראזנבערג דערמאנט ווען די מהרל האט אנגעבליך געזאלט באשאפן דעם גולם און וואס ס'איז געשען לכאורה לויט די לויט די נוסח וויאזוי ער דערציילט דארטן די מעשה ס'איז געשען אין פראג, די מהרל האט זיך יענע יאר נישט געפונען אין פראג, די קארדינאל וועם ער דערמאנט דארטן האט קיינמאל נישט עקזיסטירט קיינמאל אין פראג נישט פארדעם און נישט נאכדעם. האט נישט עקזיסטירט אזא קארדינאל מיט אזא נאמען. רודאלף דער צווייטער איז נאך אין יענע תקופה פון ווען דער גולם זאל האבן באשאפן געווארן איז ער נאכנישט געווען קעניג, און אין מעץ איז קיינמאל נישט געווען קיין קעניגליכע ביבליאטעק, קיינמאל נישט געווען אזא זאך ווי א רויעל לייבערי אין מעץ. דער רב ראזענבערג אליין ווי געזאגט האט מחבר געווען חידושי תורה אויכעט, אויף הלכה און אויף אויף תורה, אין א אנדערע ספר וואס רעדט פון אים ברענגט מען ארויס לשבח, איינע פון די זאכן פון די אויפטוען פון דעם דיין פון הרב ראזענבערג איז אז ער האט געשריבן געשיכטעס און ווי ס'משמע פונעם ניגון מיט וואס דאס ווערט דערציילט איז אז הרב ראזענבערג האט דא פרובירט אויפצוטון אז אידן, אידישע קינדער זאלן האבן חומר, זאלן האבן ליין מאטריאל וואס איז אויסגעהאלטן און זאלן נישט דארפן לייענען די אנדערע משכיל'ישע זאכן וואס זענען דעמאלטס ארויסגעקומען אין די מאסן. איז במילא איז אוודאי קען זיין אוודאי קען זיין אז די מעשה איז יא אמת, און ס'איז זיכער אז די מהרל האט איז געווען בכח צו באשאפן א גולם, און ס'איז קלאר נאך ווי דערמאנט אנגעהויבן פון חזל, ס'איז דא אזא מין מושג אז מיט די שמות מיט צירופי שמות זאל א גולם קענען באשאפן ווערן, ס'איז אבער א שאלה צו די מעשה ממש צו די געשיכטע מיטן גולם פון פראג איז טאקע אמת. און עס איז באקאנט, דא איז עימיצער האט געפרעגט פון ר' חיים קנייבסקי צו די מעשה מיטן גולם איז אמת, האט ער געענטפערט, צו א גולם איז באשאפן געווארן ווייס איך נישט, אבער אייניקלעך האט ער איבערגעלאזט אסאך. ווי דערמאנט האט די מהרל איבערגעלאזט זייער אסאך חידושי תורה, ממש אויף אלע מקצועות התורה, אנגעהויבן פון תשובה, הלכה'דיגע תשובות, פירושים אויף תנך און אויף שס, און א ריזיגע חלק, רוב פון זיינע חידושי תורה, רוב פון זיינע כתבים זענען פארברענט געווארן אין א גרויסע שריפה וואס האט אויסגעבראכן אין פראג. יעצט וואס איז איבערגעבליבן פונעם מהרל? ס'איז איבערגעבליבן פון אים חידושים על התורה און על השס אויכעט. די מהרל איז בעיקר געבליבן באקאנט מיט זיינע ספרי המחשבה. יעצט איז אינטערעסאנט אז די ספרי המחשבה פונעם מהרל זענען געדרוקט געווארן נאך אין זיין תקופה. אבער די זיין תורה האט זיך נישט פארשפרייט, ס'איז נישט געהעריג פארשטאנען געווארן צו אויפגענומען געווארן צו די צייט איז נישט געקומען דערפאר, שטייט דאך אין פון חזל נאך הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, דאס נעמט אריין אויך חידושי תורה פון די גרעסטע פון די גרויסע. איז אויף יעצט ווייסט מען עס אזוי עס איז היסטאריש און יעצט ווייסט מען אויכעט אז די מען קען עס זעהן פון דעם אז די ספרי המהרל זענען נישט איבערגעדרוקט געווארן ביז צוויי הונדערט יאר נאך זיין פטירה דאס הייסט די ערשטע צוויי הונדערט יאר פון זיין פטירה טרעפט מען נישט אז מען זאל איבערדרוקן זיינע ספרים און דאס זאגט עפעס אז מען האט נישט פארשטאנען דערצו ס'איז נישט געווען קיין פארלאנג דערנאך. איז די תורה פונעם מהרל ער האט אנגעהויבן פארנעמען גאר א חשוב'ע פלאץ אין תורת ישראל דורך די חסידישע רעבעס. ר' איציקל וואורקע נאך האט געזאגט אז ער האט פארגליכן די תורת המהרל צו תורת הארי, די ארי הקדוש האט געלעבט אגב אין די זעלבע תקופה ווי די מהרל, און די ארי הקדוש איז נפטר געווארן יונגערהייט, ער איז געבוירן געווארן נאך די מהרל און איז נפטר געווארן פאר די מהרל, איז די וואורקער רב האט פארגליכן די צוויי, ער זאגט אז תורת המהרל איז גלייך צו תורת הארי, אבער בעיקר האט אנגעהויבן די ספרי מהרל אריינקומען דורכן קאזשניצער מגיד, די הייליגע קאזשניצער מגיד האט געשריבן פירושים אויף די ווערטער פונעם מהרל, און ס'איז אויך אנגענומען אז ווען דער הייליגער בעל התניא האט געשריבן זיין ספר און ער שרייבט אויפן אנפאנג פונעם ספר אז די וואס ער שרייבט דא איז מיוסד על פי ספרים קדושי עליון, די מסורה זאגט אז ער האט מיט דעם געמיינט די ספרי מהרל און די ספרים פונעם של"ה הקדוש. איז ר' בונם פון פשיסחא האט זיך זייער שטארק געקאכט אין די כתבי המהרל, און פון דארטן און ווייטער איז עס אריבער געגאנגען צו די גאנצע שלשלת השתלשלות פון חסידות פון תלמידים און תלמידי תלמידיו פון ר' בונם פון פשיסחא, למשל מי השילוח פון איזשביצע און קאצק, שפעטער גער, בעיקר טאקע די שפת אמת, דארטן איז זייער זייער שטארק ניכר די השפעה פון די ספרי המהרל. למעשה האבן די ספרי המהרל די פון דארטן און ווייטער אנגעהויבן האבן א ריזיגע השפעה, נישט נאר אנגעהויבן האט זיך עס טאקע מיט אין תורת החסידות מיט די תלמידי התלמידים פונעם בעל שם טוב, אבער שפעטער האט עס אויך אנגעהויבן געלערנט ווערן אין די מתנגדישע קרייזן, און די ספרי המהרל האבן היינט א ריזיגע השפעה אויף די סיי אויף די חסידישע וועלט און סיי אויף די תורה וועלט און אפילו אויף מער אויף קרייזן וואס זענען מער אינדרויסן פון די היימישע די חרדישע וועלט איז דא א ריזיגע השפעה פון די ספרי מהרל. ס'זענען היינט דא שוין גאנצע ספרים און ס'איז דא גאנצע שענק פון ספרים און שיעורים וואס זענען געווידמעט נאר צו מסדר זיין די מחשבה און די תורה פון די ספרי המהרל. וואס דעקט ממש א וועלט, מען רעדט פון הנהגה, מען רעדט פון פיליזאפיע, קבלה און חסידות וואס איז אויפגעקומען נאר שפעטער, אסאך שפעטער ווען די בעל שם הקדוש איז אראפגעקומען אויף די וועלט, אבער די אלע זאכן, די די געדאנקען דערפון און די יסודות דערפון, אלעס ווערט געדעקט און אלעס איז אריינגערעכנט אין די ספרי מהרל. ברכה און הצלחה.